מען האלט מיר ביי דף ז עמוד א' ממש פון אויבן, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, דער רבי יוחנן האט געזאגט פון רבי יוסי, מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, פון וואו ווייס איך אז דער אייבערשטער כביכול דאווענט, שנאמר שטייט א פסוק, והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי דרש'נט די גמרא בבית תפילתי, תפילתם לא נאמר, ס'איז נישט נאר א בית תפילה פאר די אידישע קינדער, אלא תפילתי, ס'איז מיין בית. תפילה דארט וואו איך דאווען מכאן, פון דא לערנען מיר ארויס הקדוש ברוך הוא מתפלל אז דער אייבערשטער דאווענט, די ראשונים אוודאי מוטשענען זיך וואס הייסט דער אייבערשטער דאווענט, ווען א איד דאווענט דאווענט ער צום אייבערשטן, דער אייבערשטער דאווענט צו פאר וועם דאווענט ער כביכול, און עס איז דא ראשונים וואס זאגן אז דער אייבערשטער איז מתפלל צו אידישע קינדער, מאי מצלי, לאמיר זען וואס ער זאגט, אמר רב זוטרא בר טוביה, האט רב זוטרא בר טוביה אמר רב האט נאכגעזאגט פון רב יהי רצון מלפני.

תפילה מיינט אלץ אז א מענטש האט א חסרון, אז א מענטש איז מרגיש, ער איז מתאוה אויף עפעס, ער האט א רצון אויף עפעס, ער איז מרגיש אז עפעס פעלט אים, צו בגשמיות, כפשוטו, א מענטש האט אן עת צרה, צו אפילו ברוחניות, עס איז דא א געוויסע געגועים וואס, א חסרון בלב, וואס דער מענטש וויל זיך משלים זיין, זאגט ער דער אייבערשטער, דער אייבערשטער קען דאך אלעס, באט אמאל איז אויך דא א ענין פון מתאוה, ביים אייבערשטן, דער אייבערשטער גליסט, דאס איז דער אייבערשטער איז מתאוה לתפילתן של צדיקים, און דאס שאפט די חסרון ווייל דער אייבערשטער וויל דאך נישט סתם, מען טרעפט אז די צדיקים זענען געווען עקרות וכדומה, און דער אייבערשטער איז מתאוה לתפילתן, דאס שאפט די חסרון אז דער אייבערשטער זאל זיך נישט פירן מיט לפנים משורת הדין מיט מידת הרחמים, און אויף דעם, דאס איז דער ענין פון מתפלל, די די מילוי חסרון, די די נתאוה וואס איז דא ביים אייבערשטן, איז אזוי איז ער מסביר די גמרא, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, ווייטער אין המשך צו דעם ענין אז דער אייבערשטער איז מתפלל פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת ס'איז געווען א כהן גדול ער איז אריין אין בית המקדש לפני ולפנים אין קדשי קדשים צו מקטיר זיין קטורת אין יום הכיפורים וראיתי אכתריאל קה השם צבקות כ'האב געזען כביכול דעם אייבערשטן די ראשונים זאגן שוין דער אור זרוע זאגט עס אז ס'איז געווען א ראיית הלב ס'איז געווען א שכל'דיגע ראיה א מענטש כביכול קען נישט זען דעם אייבערשטן מיט מיט ראיית עינים, ס'איז געווען א געוויסע השגה, דער הייליגער קאצקער האט געזאגט אז א מענטש מיינט אז אליהו הנביא קומט פסח ביי נאכט פון טיר, אליהו הנביא קומט נישט פון טיר, אליהו הנביא קומט פון קאפ, פון מח ולב, אז א איד גרייט זיך צו צום סדר האט ער אן השגה ווי ווי אליהו הנביא איז ביי זיין סדר. ואמר לי ישמעאל בני, מיין זון ישמעאל, ברכני, ברכני. בענטש מיך, אמרתי לו, האב איך געזאגט פארן אייבערשטן, יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין, די זעלבע אינהאלט פון די פריערדיגע תפילה וואס דער אייבערשטער האט, ונענע לי בראשו, כביכול דער אייבערשטער האט געשאקלט מיטן קאפ, זאגט רש"י כעונה אמן, אזוי ווי ער ענטפערט אמן און איז מסכים צו די ברכה. מאי קא משמע לן פרעגט די גמרא, וואס איז די כוונה פון פון די מעשה? זאגט די גמרא שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך, א מענטש זאל מחשיב זיין די ברכה אפילו וואס ער קומט וואס ער באקומט פון א ברכת הדיוט איז דא א ירושלמי וואס זאגט אז אפילו אויף א ברכה פון א גוי, זאל מען ענטפערן אמן, א ברכה איז א גוטע זאך, אז איינער ווינטשט דעם צווייטן, צו ס'עט יא מקוים ווערן צו ס'עט נישט מקוים ווערן, די עצם עקסטשעינדזש ווי איינער ווינטשט דעם צווייטן דאס איז א געוואלדיגע זאך און א מענטש א מענטש זאל עס נישט זאל נישט מזלזל זיין דערין צו ער איז דער הדיוט צו יענער איז דער הדיוט, מ'דארף זיך ווינטשן איינער דעם אנדערן. און פון ווי לערן איך עס ארויס? פון דעם וואס דער אייבערשטער איז מקבל די ברכה פון רבי ישמעאל וואס כביכול כלפי דעם אייבערשטן איז דאך יעדער א א הדיוט איז אוודאי אונז דארף מען זיך אויך אזוי פירן. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי האט רבי יוחנן נאכגעזאגט פון רבי יוסי מנין פון ווי ווייס איך שאין מרצין לו לאדם בשעת כעס א מענטש זאל נישט זייער א וויכטיגע גמרא, א מענטש זאל נישט יענעם איבערבעטן ווילאנג יענער נאך אין כעס, ווי יענער נאך ברוגז, וואס מיינט איבערבעטן? וואס מיינט אז איך גיי צו מיין חבר איך זאג אים זיי מיר מוחל? ס'מיינט נישט אז נישט נאר וואס כ'האב דיך בא'עוול'ט נאר איך נעם דיר צו די רעכט פון זיין ברוגז אויף מיר, דאס איז סתם געזלייטינג, דאס איז ס'איז א חלק פון די עוולה, דאס דאס אזוי לערנען די ראשונים, די מאירי זאגט עס. איבערבעטן מיינט אז איך וועלידעיט דיך, אז איך בין מכיר אז כ'האב דיך בא'עוול'ט, איך בין מכיר אין פלאץ פאר דיין ברוגז, און איך בעט דיך איבער אויף דעם וואס איך האב דיך פארשאפט צער, אוודאי קענסטו עס נישט טון בשעת כעס, בשעת כעס נעמסטו מיר צו די הכרה אז דו האסט מיך בא'עוול'ט. דכתיב, פני ילכו והניחותי לך. דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, פני ילכו, נאכדעם וואס מיין ברויגזיגע פנים וועט אוועקגיין, דעמאלטס וועט זיין והניחותי לך, דעמאלטס וועל איך מיך קענען פירן מיט הנחה, מיט נתינה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. און דעמאלט זאל איך דיך אפלאזן. ומי איכא ריתחא קמיה דקודשא בריך הוא, פרעגט יעצט די גמרא, אוודאי ווייסט מען אז די אייבערשטער ווערט ברוגז ווען א מענטש טוט אן עבירה, אבער די שאלה פון די גמרא איז יעצט צו ס'איז דא א באשטימטע צייט אין טאג וואס דעמאלטס איז פירט זיך די אייבערשטער כביכול מיט א מידה פון ריתחא, מיט א מידה פון כעס, ענטפערט די גמרא, אין, דתניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, וקל זועם בכל, די ברייתא דרש'נט א פסוק, וקל זועם בכל יום, דער אייבערשטער זועם, דער אייבערשטער צערנט יעדן טאג, וכמה זעמו. ווי לאנג נעמט די זעם? זאגט די גמרא רגע, וכמה רגע, וואס מיינט א רגע? זאגט די גמרא אחד מחמשת ריבוא ושמונת אלפים, ושמונה מאות ושמונים ושמונה, דאס איז פיפטי עיט טאוזענט עיט הונדרעט און אכציג בשעה, אין א שעה, דאס קומט אויס א זעכצנטל פון א סקונדע. וזו היא רגע, דאס איז די שיעור פון א רגע, ואין כל בריה יכולה לכוון אותה שעה, חוץ מבלעם הרשע, קיינער ווייסט נישט פונקטליך ווען דאס איז, נאר בלעם האט דאס געקענט אויספיגערן, דכתיב ביה. שטייט ביי בלעם הרשע ויודע דעת עליון ער ווייסט צו מכוון זיין צו דעת עליון, פרעגט זאגט די גמרא אזוי השתא דעת בהמתו לא הוה ידע, ווי די גמרא פארציילט ער האט געהאט א גאנצע קאנווערסעישאן מיט זיין בהמה ער האט נישט געוואוסט וואס דער בחור וויל, איז דעת עליון הוה ידע ווייסט ער גרויסע זאכן, די תירוץ איז ער האט געהאט א געוויסע ידיעה אויף איין פרט אלא מלמד שיודע שיודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה, והיינו דאמר להו נביא לישראל דאס איז וואס מען טרעפט שפעטער אין מיכה ווי דער נביא זאגט עמי זכר נא מה יעץ בלק,

פסוק דארט ברענגט ארויס די למען דעת צדקות השם אז בלק'ס איידיע פון שעלטן די אידן האט נישט געקענט האט נישט געקענט געשען ווייל דער אייבערשטער האט אינגאנצן נישט געשאלטן מלמד שכל אותן הימים לא זעם האמיר אויבן געלערנט וכמה זעמו רגע איז וכמה רגע בעצם די גמרא האט שוין אויבן געזאגט א זעכצנטל פון א סקונדע נאר אונז מיר לערנען וכמה רגע וואס קען איך עקאמפלישן אין א רגע? אזוי לערנט די מהרש"א. איך ווייס שוין, איך ווייס שוין ווי לאנג ס'איז, איך ווייס שוין אין א טיים פרעים וויפיל ס'איז, אבער וואס קען איך אויפטון? אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא, רגע כמימריה, אז איך קען זאגן איין ווארט אזוי ווי רגע, און ווי תוס' זאגט אז כ'וואלט, אז בלעם וואלט געזאגט, וואלט געזאגט די ווארט כלם. פארלענדט זיין איין ווארט אזוי ווי רגע כמימריה ווי לאנג ס'נעמט וואלט ער געקענט שעלטן, אדער זאגט תוס' אז איינמאל איך האלט איינמאל איך הייב אן שעלטן, איך האב געכאפט די ריכטיגע סעקונדע און כ'האב דעמאלטס אנגעהויבן קען איך שוין קען איך שוין ממשיך זיין קען איך שוין עקסטענדן מען נוצט די סברה למשל אז א מענטש שטעלט זיך דאווענען פאר חצות און ס'איז געווארן חצות צו ער קען ווייטער דאווענען שמונה עשרה די תירוץ איז אז איינמאל ער האט אנגעהויבן ער האט אנגעהויבן ריכטיג קען איך שוין פארן ווייטער. זאגט די גמרא אזוי, מנא לן דרגע רתח, פון ווי ווייס איך, אונז האמיר אויסגעשמועסט כמה רגע, אלעס פיין און וואויל, אבער אונז ווייס מיר אז די אייבערשטער איז זועם, אין דעם האב איך א פסוק וקל זועם, אונז ווייס מיר אז, אונז ווייס מיר אז, יא, אין די גמרא, אונז ווייס מיר אז עס איז א רגע, די שאלה איז נאר די מקור, מנא לן דרגע רתח, שנאמר כי רגע באפו חיים ברצונו, ואיבעית אימא מהכא, נאך א פסוק חבי כמעט רגע, עד יעבור זעם, זעהט מען אז זעם, איז אלץ בשיעור רגע. זאגט די גמרא ואימת רתח. ווען צערנט דען דער אייבערשטער? אונז ווייסן אז עס איז יעדן טאג, אבער ווען אין טאג? אמר אביי, בהנך תלתא שעה קמייתא, די ערשטע דריי שעה אין טאג, כי חיורא כרבלתא דתרנגולא, דער תרנגול האט דאך אזא רויטן קרוין און דער קרוין ווערט ווייס, ווייסלעך, וקאי אחד כרעא, און ער שטעלט זיך אויף איין פוס, ס'איז געווען עפעס אזא מין זאך וואס דער תרנגול האט געטון און דעמאלטס איז א סימן, אז דעמאלטס צערנט דער אייבערשטער? פרעגט די גמרא כל שעתא ושעתא נמי קאי הכי, ס'האט דאך נישט מיט די ערשטע דריי שעה אין טאג, דאס איז א זאך וואס פאסירט כסדר, ענטפערט די גמרא כל שעתא אית ביה שורייקי סומקי, ס'איז נאך דא ווייסע פלעקן אויף די אויף די קרוין, בההיא שעתא אין די דריי שעה אין טאג ווען ס'איז געשען איז לית ביה שורייקי סומקי, איז נישט דא די ווייסע פלעקן. זיכער דא עפעס א רמז דא, און אונז מיר גיין ווייטער. וואס? רויטע פלעקן, אנטשולדיגטס יא, ס'ווערט ווייס באט ס'איז נאך אלץ דא רויטע פלעקן. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ההיא צדוקי, ס'איז געווען דער צדוקי דער מין, די ה. דהוה בשבבותיה דרבי יהושע בן לוי, געוואוינט אין דער געגנט פון רבי יהושע בן לוי, הוה קא מצער ליה טובא בקראי, האט אים שטארק געפייניגט מיט פסוקים וואס ער האט מכלומר'שט געברענגט א ראיה פון די פסוקים אויף זיינע פארדרייטע שיטות. יומא חד ס'איז געווען איין טאג און ס'האט זייער געבאדערט פאר רבי יהושע בן לוי און ער האט געזוכט א עצה וויאזוי פטור צו ווערן פון דעם פון דעם צדוקי. יומא חד שקל תרנגולא, ער האט גענומען א הינדל ואוקמיה בין כרעי דערסא, געשטעלט צווישן די פיסלעך פון זיין בעט ועיין ביה, ועיין ביה האט זיך געשטעלט קוקן, סבר כי מטא ההיא שעתא ווען ס'וועט אנקומען די צייט וואס כ'האב די סימן פון אביי אז ס'ווערט ווייסלעך די קרוין, איז אלטייה, כ'על אים שעלטן. כי מטא ההיא שעתא ווען ס'אנגעקומען יענע מינוט איז ניים, האט ער איינגעדרימלט און האט פארפאסט, ער האט פארפאסט די גאנצע זאך, אמר שמע מינה לאו אורח ארעא, ס'איז נישט די סדר אזוי צו טון, לאו אורח ארעא למעבד הכי, ורחמיו על כל מעשיו, אפילו. אויף א צדוקי אפילו אויף א מין איז נישט מיין ארבעט אים צו שעלטן וכתיב גם ענוש לצדיק לא טוב און ווי רשי זאגט לענוש את הבריות ס'איז נישט קיין טובה פאר א צדיק אז פון אים קומט ארויס א עונש פאר הבריות תוס' פרעגט שוין אז אונז טרעפט מען הלכה מורידין ולא מעלין ווען מ'רעדט פון א מין תוס' ענפערט א אינטערעסאנטע תירוץ און אונז מיר גייען ווייטער תנא משמיה דרבי מאיר. אונז מיר געלערנט אין א ברייתא משמיה דרבי מאיר, בשעה שהחמה זורחת, ווען די זון שיינט אויף, וכל מלכי מזרח ומערב מניחין כתריהם בראשיהם ומשתחווים לחמה, און זיי בוקן זיך צו די זון, מיד כועס הקדוש ברוך הוא, דעמאלטס ווערט דער אייבערשטער זייער אין כעס, און דעמאלטס איז די צייט פון וקל זועם. און ווי דער מהרש"א זאגט, דאס שטימט ממש מיט אביי, אביי האט דאך געזאגט בהנך תלת שעי קמייתא, אז ס'איז דא די ערשטע דריי שעה אין טאג, וואס דעמאלטס איז די צייט וואס דער אייבערשטער איז זועם, אונז ווייסן מיר דאך אז מלכים, מלכים שטייען אויף אין די ערשטע דריי שעה, ממילא דאך איז ממש די זעלבן שיעור. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי טובה מרדות אחת בליבו של אדם, ס'איז בעסער א א א קלאפ אין הארץ וואס א מענטש געבט זיך אליין, יותר מכמה מלקות ווען זאכן קומען פון אינדרויסן, אם אין אני לי מי לי, א מענטש דארף זיך אליין שטעלן אין פלאץ שנאמר, שטייט אין פסוק ורדפה את מאהביה, ואמרה אלכה ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי, דאס איז אלעס א משל אויף כלל ישראל, אז ווען כלל ישראל זאגט אליין

איז בעסער מהכות כסיל במאה ווען מען שמייסט אים מיט הונדערט, זאגט די הייליגע גמרא ואמר ר' יוחנן משום ר' יוסי, שלשה דברים ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא, דריי זאכן האט משה רבינו געבעטן פונעם אייבערשטן ונתן לו דער אייבערשטער האט אים עס נאכגעגעבן, ביקש שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו שנאמר הלא בלכתך עמנו, אז דער אייבערשטער וועט מיטגיין מיט אידישע קינדער, ביקש שלא תשרה שכינה. על עובדי כוכבים ונתן לו, שנאמר ונפלינו אני ועמך, ונפלינו איז א לשון פון הבדלה, פון הפרשה, אז דער אייבערשטער איז נאר פאר אונז און נישט פאר די אומות העולם, ביקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא, ונתן לו, און ער האט אים געוויזן זיינע וועגן, שנאמר שטייט אין פסוק הודיעני נא את דרכיך, אז דער. האט אים געוויזן זיינע וועגן, אמר לפניו רבונו של עולם מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו, פון רשי זעהט אויס אז די קשיא איז אויף אלע, ווען ס'וואלט געווען צדיק וטוב לו און רשע ורע לו וואלט איך אוודאי פארשטאנען, א צדיק טוט גוטס גייט אים גוט, א רשע טוט שלעכט גייט אים גייט אים אויך שלעכט, און ווען ס'וואלט געווען צדיק ורע לו רשע וטוב לו וואלט איך עס אויך געקענט פארענטפערן צדיק ורע לו ווייל מ'וויל אים געבן שכר, אזוי האט מען שוין געהאט גמרות אויבן, יסורים של אהבה, רשע וטוב לו, זאל באקומען א שכר אויף די וועלט. אז ס'איז אמאל אזוי אמאל אזוי זעהט אויס נישטא קיין פעטערן ס'איז רענדאם און דאס איז וואס באדערט פאר די גמרא. אמר לו, האט דער אייבערשטער געענטפערט פאר משה, צדיק וטוב לו, א צדיק וואס גייט אים גוט, דאס איז צדיק בן צדיק וואס האט זכות אבות, צדיק ורע לו, איז צדיק בן רשע, רשע וטוב לו, רשע בן צדיק, רשע ורע לו. רשע בן רשע. די גמרא גייט שוין פרעגן דערויף, אמר מר, צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו צדיק בן רשע. קומט דאך אויס אז א צדיק קען, וואס איז א קינד פון א רשע, קען ליידן צוליב עוון אבות. פרעגט די גמרא, איני, ס'איז דאך נישט אזוי והכתיב, מ'האט שוין געלערנט א פסוק, פוקד עוון אבות על בנים, זעט מען דאך אז די קינדער ליידן צוליב די זינד פון די עלטערן. וכתיב שטייט נאך א פסוק, בנים לא יומתו על אבות, איז דאך ורמינן קראי אהדדי, ממש א סתירה. ווייל די צווייטע פסוק האט געזאגט אז קינדער וועלן נישט נענש ווערן צוליב די זינד פון די אבות, ומשנינן און אויף דעם איז די תירוץ לא קשיא, הא כשאוחזין מעשה אבותיהם ווען די קינד אליין איז אוחז במעשה אבותיו, הא כשאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, זעט מען דאך קלאר אז א צדיק בן רשע גייט נישט באקומען די עונש ווען ער איז אין אוחז מעשה אבותיהם, איך בין א צדיק און נאר אבות זענען איז א רשע גיי איך נישט באקומען דעם עונש. אלא הכי קאמר ליה, ממילא טוישט די גמרא, צדיק וטוב לו דאס איז א צדיק גמור, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור איז טאקע א צדיק אבער עס איז נישט גמור ער דארף אביסל ליידן אויף די וועלט, רשע וטוב לו דאס איז רשע שאינו גמור עס קומט זיך אים אביסל שכר, רשע ורע לו. איז רשע גמור און אלעס האט א חשבון ופליגא דר' מאיר דאס אלעס איז נישט אין איינקלאנג מיט ר' מאיר ווייל ר' מאיר גייט לערנען אז די איין זאך האט דער אייבערשטער נישט נאכגעגעבן פאר משה רבינו איצט פארשטיי מיר נישט דעם אייבערשטען דעסוועגן דאס שטימט אויך לכאורה בעסער מיט האבן געהאט תוס' אויבן תוס' זאגט אויף צוויי פלעצער אז צדיקים ליידן יא אויף די וועלט כ'גלייב אז תוס' רעדט פון א צדיק גמור קען מען זאגן תוס' האט אנגענומען להלכה ווי ר' מאיר אז די זאכן איז בהדי כבשי דרחמנא למה לך אונז ווייסט מען נישט פארוואס צדיקים ליידן און אונז ווייסט מען נישט פארוואס רשעים גייט גוט. דאמר רבי מאיר שתים נתנו לו די ערשטע צוויי זאכן וואס ער האט געבעטן השראת השכינה און נישט השראת השכינה אויפן גוי, דאס האט מען נאכגעגעבן, ואחת און דאס צו פארשטיין וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיינע וועגן לא נתנו לו האט מען אים נישט נאכגעגעבן, שנאמר, שטייט פסוק וחנותי את אשר אחון, אף אף על פי שאינו הגון, איך געב פאר וועם איך געב, און אפילו ס'קומט זיך אים נישט, ורחמתי את אשר ארחם אף על פי שאינו הגון, זעט מען אז אפילו א רשע גמור, קען אויך אמאל די אייבישטער זיך פירן מיט מידת הרחמנות און ס'וועט זיין טוב לו און אונז ווייסט מיר נישט פארוואס. דרש'נט די גמרא ווייטער, ויאמר לא תוכל לראות את פני, תנא משמיה דרבי יהושע בן קרחה, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אזוי האט דער אייבישטער געזאגט פאר משה, דו קענסט נישט זען מיין פנים, כשרציתי, ווען איך האב געוואלט, ביי די מעשה פון די סנה וואס די אייבישטער האט זיך מגלה געווען פאר משה רבינו לא רצית, וואס שטייט דארט ויסתר, משה האט זיך פארשטעקט דעם פנים, עכשיו שאתה רוצה, יעצט אז דו ווילסט איני רוצה ס'איז נישט יעצט די צייט ופליגא דרבי שמואל בר נחמני און די ברייתא קריגט זיך אויף רבי שמואל בר נחמני ווייל דא זעט אויס ס'איז געווען א געוויסע פגם ס'איז געווען א געוויסע חטא פון משה אז אז ויסתר אז ער האט זיך דעמאלטס פארשטעלט דעם פנים דא גיימיר זעהן אז די ברייתא לערנט אז ס'איז געווען א מעלה דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן בשכר שלש זכה לשלש בשכר ויסתר משה פניו זכה לקלסתר פנים משה'ס פנים האט געשיינט. זעהט מען דאך אז ס'איז געווען א גוטע זאך, בשכר כי ירא, משה האט מורא געהאט פונעם אייבערשטן זכה לוייראו מגשת אליו, כלל ישראל האט מורא געהאט, משה'ס מדריגה איז געווען אזוי גרויס אז ס'האט געווארפן א יראה, בשכר מהביט ער האט נישט געוואלט קוקן זכה לותמונת השם יביט אז כביכול ער האט געקענט זעהן דעם אייבערשטן. זאגט דער פסוק ווייטער והסרתי את כפי וראית את אחורי. אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין אז דער אייבערשטער האט געוויזן זיין אחוריים דאס איז כביכול די קשר של תפילין ווי אונז האבן שוין געהאט אין די פריערדיגע בלעטער אז דער אייבערשטער לייגט תפילין ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה אפילו על תנאי, איז לא חזר בו, האט דער אייבערשטער נישט צוריק געצויגן, אפילו דער אייבערשטער זאגט א זאך אז אויב דו גייסט טון אזוי און אזוי וועל איך דיר דאס געבן, אפילו יענער קומט נישט נאך די תנאי, איז דער אייבערשטער גייט נישט צוריק ציען פון זיין הבטחה, מנלן פון וואו ווייסן מיר דאס? ממשה רבינו שנאמר הרף נישט. ממני ואשמידם, דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו לאז מיך אפ און איך וועל פארלענדען כלל ישראל, ואעשה אותך לגוי עצום און כ'על אויפטוישן כלל ישראל מיט דיך מיט דיין משפחה. איז זאגט די גמרא אף על גב דבעא משה רחמי עלה, כאטש וואס משה רבינו האט געבעטן רחמי עלה דמלתא אז ער איז בטל, ער האט מבטל געווען די שלעכטע גזירה אפילו הכי אוקמה בזרעיה איז נאך אלץ געשען די תנאי איז נאך אלץ געשען די הבטחה אז זיין משפחה איז געווארן גרויס שנאמר בני משה גרשום ואליעזר, ויהיו בני אליעזר רחביה הראש, ובני רחביה רבו למעלה, גייט אונז די גמרא דרשענען וואס הייסט רבו למעלה, עס האט זיך זייער פארמערט, ותני רב יוסף למעלה משישים ריבוא, אז משה'ס קינדער זענען נאך געווען מער ווי זעקס הונדערט טויזנט, פארוואס אתיא רביה רביה, כתיב הכא רבו למעלה, וכתיב התם בני ישראל פרו וישרצו וירבו, זעט מען דאך נאכאמאל די לשון פון רבו וירבו, און אויב די אידן אין מצרים זענען געווען זעקס הונדערט טויזנט, און דא שטייט רבו למעלה, איז משה'ס משפחה נאך געווען למעלה משישים ריבוא, און ביז דא איז די היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.